ברוך השם, מסכת קידושין, דף ס"ו עמוד ב', די משנה, זאגט די משנה, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, יעדן ארט וואס די קידושין זענען תופס אין איר און ס'נישט דא קיין עבירה, מיט דיע נישואין, די תורה האט איר נישט גע'אסר'ט אויף אים, הולד הולך אחר הזכר, ווערט די קינד גערעכנט אזוי ווי דער טאטע. ואיזו, וועלכעס איז דאס? זו כהנת לויה וישראלית, א בת כהן אדער א בת לוי אדער א בת ישראל שנישאו וואס האבן חתונה געהאט לכהן ללוי לישראל, דאס הייסט א לוי וואס האט גענומען א כהנת אדער א ישראלית, ווערט די קינד גערעכנט ווי דער טאטע און די קינד איז א לוי, אדער א כהן האט גענומען א לוויה אדער א ישראלית, איז דער זון א כהן. א ישראל האט גענומען א כהנת אדער א לוויה, איז די קינד א ישראל. איך לערן עס אפ פון פסוק למשפחותם לבית אבותם. למשפחותם, צו וועלכע משפחה ווערט מען גערעכנט? לבית אבותם, ווי די וואס דער טאטע איז, דאס איז די קינד. די גמרא זאגט ווייטער אז דער כלל כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר, דער כלל איז נישט אלעמאל אזוי, דעריבער טוט מען די משנה אויסרעכענען ואיזו, נאר ביי דיע זאכן איז אזוי דער דין, אז יש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר, אבער ס'איז דא אנדערע זאכן, כאטש יש קידושין ואין עבירה, דאך ווערט די קינד נישט גערעכנט ווי דער טאטע, למשל, שטייט אין דער תורה לא יבא ממזר שם, א ממזר טאר נישט חתונה האבן מיט קהל השם, איז דא ווייטער א מחלוקת פון רב יוסי מיט רב יהודה צו קהל גרים איקרי קהל, צו קהל גרים הייסט קהל השם, רב יוסי לערנט אז קהל גרים לא איקרי קהל, מעג א גר נעמען א ממזרת? רבי יהודה קריגט אויף דעם, די הלכה רבי יהודה ורבי יוסי איז דאך די הלכה ווי רבי יוסי, איז כאטש א גר מעג נעמען א ממזרת, ס'יש קידושין ואין עבירה, דאך די קינד ווערט נישט גערעכנט נאכן טאטן, די קינד איז א ממזר. אויכעט ביי מצרי שטייט דאך דור שלישי יבא להם בקהל השם, דער דריטע דור וואס האט זיך מגייר קען קומען ערשט בקהל השם, א מצרי איז זיך מגייר מעג ער נאר חתונה האבן מיט אזא מצרי וואס האט זיך מגייר געווען אדער וואס זיין מאמע האט זיך מגייר געווען. און ווי וועט זיין א מצרי שני, מצרי שני הייסט וואס די מאמע האט זיך מגייר געווען, מעג נעמען א מצרית וואס זי האט זיך מגייר געווען, א שני נעמט א ראשונה, איז יש קידושין ואין עבירה, איך זאל עס רעכענען נאכן טאטן? דארף עס די קינד זיין א שלישי און ס'זאל זיין מותר לבוא בקהל, אבער די גמרא זאגט כ'טוה עס רעכענען לויט דער מאמע, און די קינד איז א שני, איז דאך דא א יש קידושין ואין עבירה, דער מצרי שני האט געמעגט נעמען די מצרית ראשונה, און די ולד ווערט נישט גערעכנט מיט דער טאטע. אויכעט עמוני. וואס האט זיך מגייר געווען האט גענומען א מצרית וואס האט זיך מגייר געווען, דארטן זאגט די גמרא הלך אחר פסול שבשניהם, וואס הייסט דאס? אז אויב וועט איהם געבוירן א קינד א זכר, ס'דאך דא א חילוק ביי עמוני איז אסור לבוא בקהל שטענדיג, אבער עמונית איז מותר. א פרוי איז זיך מגייר איז מותר, כ'דרשן דאך עמוני ולא עמונית. ביי מצרי איז נישט קיין חילוק פון א זכר ביז א נקבה, דור שלישי יבא בקהל השם. איז אויב עמוני האט גענומען א מצרית, גיי איך אחר הפסול שבשניהם, אויב דער זון איז א בן האט ער דעם דין ווי עמוני, און ר'איז אסור לבוא בקהל לעולם, און אויב זי האט אים געבוירן א טאכטער גער האט עס דעם דין ווי א מצרית, און די דריטע דור קען קומען בקהל השם, איז דאך דא אויכעט יש קידושין ואין עבירה, און די ולד ווערט נישט אלעמאל גערעכנט ווי דער טאטע, נאר כ'גיי אחר הפגום שבשניהם. אויכעט א חלל האט גענומען א כשרע און זיי האבן געבוירן א טאכטער, איז אויב איך לערן ווי רב דוסתאי ווי די גמרא וויל ווייט אריינלערנען אז די משנה גייט ווי רב דוסתאי, איז די טאכטער מותר לבוא בקהל איז יש קידושין ואין עבירה, און די קינד ווערט נישט גערעכנט ווי דער טאטע, איז כאטש די משנה האט געזאגט א כלל כל מקום, אבער דאס וואס שטייט ווייטער ואיזהו גייט ער זאגן נאר די אופנים בכהנת לוית וישראלית שנישאו לכהן לוי וישראל איז אזוי דער דין, אבער ס'איז דא אנדערע ערטער וואס יש קידושין ואין עבירה און די קינד ווערט נישט גערעכנט ווי דער טאטע. א צווייטער אופן זאגט די משנה, בכל מקום שיש קדושין ויש עבירה, דארטן ווי קדושין זענען תופס, אבער אין די נישואין איז דא אן עבירה, הולד הולך אחר הפגום, איז די קינד ווערט גערעכנט ווי דער פגום.

א דריטער פאל זאגט די משנה, וכל מי שאין לה עליו קידושין, דארטן ווי ער קען איר נישט מקדש זיין, די קידושין אין איר איז נישט תופס, אבל יש לה על אחרים קידושין, אנדערע קענען איר מקדש זיין, דארטן איז דער דין הולד ממזר, ואיזהו, וועלכעס איז דאס זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה, אלע חייבי כריתות איז נישט דא קיין תפיסת קידושין און הולד ממזר. א פערדע פאל, וכל מי שאין לה לא עליו ולא על אחרים קידושין, זי איז אזעלכע וואס נישט ער קען איר מקדש זיין, קיינער קען איר נישט מקדש זיין. הולד כמותה, און די קינד ווערט גערעכנט ווי זי. ואיזה, וועלכעס איז דאס? זה ולד שפחה ונכרית. אויב ער איז א ישראל און זי איז א שפחה, אין א שפחה איז דאך נישטא קיין תפיסת קדושין, איז די ולד אויכעט, א עבד צי א שפחה, כ'לערן עס אפ פון פסוק, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, וילדיה, די קינדער ווערן גערעכנט ווי זי, צי ער איז א ישראל און זי איז א נכרית, איז די קינד א גוי, און אויב דער עבד ווערט באפרייט. אדער דער גוי איז זיך מגייר איז עס א גר כשר און ס'איז נישט קיין ממזר. רש"י, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, שקידושין תופסין בה, די קידושין זענען אין איר תופס, ואין עבירה בנשואיה,

פארוואס זאגט נישט רש"י דעם סדר וואס עס ווערט דא דערמאנט, פריער כהן, נאכדעם לוי און נאכדעם ישראל? אלמנה לכהן גדול יש קידושין ויש עבירה, די קידושין זענען תופס, אבער ס'איז דא אן עבירה אין די נישואין, דקסבר ער האלט קידושין תופסין בחייבי לאוין.

איז די קינד ממזר, ס'ווערט גערעכנט ווי דער טאטע, דאס הייסט פגום שבשניהם, צי דער טאטע איז א פגום צי די מאמע איז א פגומה איז די קינד א פגום, וכן בת נתינה לישראל איז די קינד נתין, און בן נתין מכשרה איז די קינד א נתין. מכל העריות שבתורה של חייבי כריתות, ביי חייבי כריתות איז די קידושין נישט תופס, הולד ממזר בגמרא מפרש לה, ווי איז דארטן ווי ס'איז נישטא קיין קידושין לא עליו ולא על אחרים, הולד כמוה, ולד נכרית נכרי, די ולד פון א גוי איז א גוי, ואם גיירו, ער האט זיך מגייר געווען די קינד, הוי גר כשר, איז ער א גר כשר ואינו ממזר, ער איז נישט קיין ממזר, ולד שפחה, עבד, איז א עבד. שחררו בעליו, אז דער בעל הבית האט אים באפרייט, כשר, מותר בישראלית, ער הייסט נישט קיין ממזר. גמרא. אין דער משנה האט מען געלערנט כל מקום שיש קידושין ואין עבירה איז הולד הולך אחר הזכר. אמר ליה רבי שמעון לרבי יוחנן, די גרסה איז רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, כללא הוא, איז דאס א כלל דכל מקום שיש קידושין ואין עבירה, אויב ס'איז דא תפיסת קידושין און די נישואין איז נישטא קיין עבירה, איז דען דער כלל הולד הולך אחר הזכר אז די קינד ווערט גערעכנט ווי דער טאטע? הרי גיב א קוק, גר שנשא ממזרת, א גר האט גענומען א ממזרת, דיש קידושין ואין עבירה, א גר מעג נעמען א ממזרת לויט רבי יוסי, ווייל רבי יוסי לערנט קהל גרים הייסט נישט כלה, די תורה זאגט לא יבא ממזר בקהל השם, אבער א גר הייסט נישט קהל השם. און דאך איז דער דין, כאטש דער גר מעג נעמען די ממזרת, הולד הולך אחר הפגום, די קינד גייט נאך דעם פגום. אויב דער טאטע איז א ממזר און זי איז א גיורת, איז די קינד א ממזר, און אויך ווען דער טאטע איז א גר און זי איז א ממזרת, איז די קינד א ממזר, און ער גייט נישט נאכן טאטן, כאטש יש קידושין ואין עבירה. דתניא, מיר האבן געלערנט, גר שנשא ממזרת, א גר האט גענומען א ממזרת, כאטש ער מעג דאך איר נעמען. הולד ממזר דברי רבי יוסי, לערנט רבי יוסי אז הולד ממזר. אמר ליה, האט רבי יוחנן אים גענטפערט, מי סברת, דו מיינסט מתניתין רבי יוסי היא, אז די משנה איז ווי רבי יוסי, מתניתין רבי יהודה היא, די משנה גייט ווי רבי יהודה, דאמר, וואס רבי יהודה זאגט גר לא ישא ממזרת, א גר טאר נישט נעמען קיין ממזרת, ווייל קהל גרים ווערט אנגערופן קהל, ויש קידושין ויש עבירה, איז דאך דא דא אן עבירה, און דעמאלט איז די דין הולד הולך אחר הפגום. פרעגט די גמרא, אויב די משנה גייט ווי רבי יהודה וניתנייה, ווען ער רעכנט אויס אין דעם צווייטן פאל אין דער משנה, יש קידושין ויש עבירה, רעכנט ער דארט אויס אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, זאל ער דאס אויך רעכענען גר שנשא ממזרת? ענטפערט די גמרא, תנא כל מקום דסיפא, דער כל מקום פון דער סיפא פון דעם צווייטן פאל וואו יש קדוש כל מקום שיש קדושין ויש עבירה, דאס איז דאך א כלל, טוט מען דאס לערנען לאתויי, זאל מען דאס אויך מרבה זיין, דאס וואס איך זאג עס נישט בפירוש אז גר שנשא ממזרת ווייל יש קדושן ויש עבירה איז דער ולד הולך אחר הפגום, ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאס זאגן? לעולם רב יוסי היא די משנה גייט ווי רב יוסי, וואס רב יוסי האלט אז א גר מעג נעמען א ממזרת, איי דו פרעגסט מיר א קשיא כללא הוא די משנה איז נישט קיין כלל, דעריבער זאגט ער מיר ווייטער ואיזה היא כהנת לויה וישראלית צו דערציילן, נאר ביי די זאכן איז הולד הולך אחר הזכר, אבער ס'דא אנדערע, כאטש יש קידושין ואין עבירה, הולד הולך אחר הפגום, דאס איז די טייטש, ותנא איזה למעוטי, פרעגט די גמרא ואיזה ותו לא, אויב דו זאגסט אז די איזה איז דווקא נאר ביי דיע ערטער זאגן מיר יש קדושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר, אבער אנדערע ערטער ווי יש קדושין אין עבירה גיי איך נישט נאך בתר הזכר נאר דיע וואס איך טוה דא אויסרעכענען, איז דען דאס נאר מער איז נישט דא קיין אזעלכע זאכן? והרי חלל. שנשא בת ישראל, א חלל האט גענומען א בת ישראל, דיש קידושין ואין עבירה, ס'דא תפיסת קידושין, ס'נישטא קיין עבירה אין די נישואין, הולד הולך אחר הזכר, און די קינד גייט נאך דעם טאטן. און די קינד אז ס'ווערט געבוירן א טאכטער איז די טאכטער פסול חתונה האבן צו א כהן, אזוי שטייט ווייטער אין די משנה, בת חלל זכר פסולה לכהונה, ווייל זי הייסט א חללה, זע איך דאך ס'דא נאך זאכן וואס יש קידושין ואין עבירה, און הולד הולך אחר הזכר, וואס זאגסטו אז ס'איז ואיזה זו, נאר די זאכן איז אזוי דער דין, אנדערע נישט, זאגט די גמרא הא לא קשיא, דאס איז נישט קיין קשיא, כרב דוסתאי בן רבי יהודה סבירא ליה, דער תנא פון דער משנה האלט ווי רב דוסתאי בן יהודה וואס ער לערנט א חלל האט גענומען א בת ישראל איז די קינד כשר לכהונה, פרעגט די גמרא, והרי ישראל שנשא חללה, א ישראל האט גענומען א חללה, דיש קידושין ואין עבירה, הולד הולך אחר הזכר, און די קינד גייט אחר הזכר, די תורה האט נאר גע'אסר'ט א חללה צו א כהן, אבער צו א ישראל האט די תורה נישט גע'אסר'ט. און אויב ישראל האט גענומען א חללה, איז די טאכטער כשר לכהונה, דארף ער דאך דאס אויכעט אויסרעכענען, יש קידושין ואין עבירה, און די קינד ווערט גערעכנט ווי דער טאטע. ענטפערט די גמרא, תנא כל מקום דרישא, דער כל מקום דרישא, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, לאתויי, גייט מען דאס דא מרבה זיין אז ישראל שנשא חללה איז אויך דער דין, ווייל יש קידושין ואין עבירה און הולד הולך אחר הזכר? פרעגט די גמרא, וניתני בהדיא, זאל ער עס לערנען צוזאמען ווען ער לערנט כהנות לוויות וישראלית זאל ער דאס אויכעט רעכענען?

קען ער דאך נישט לערנען מיט א קורץ לשון, דעריבער טוט ער דאס נישט לערנען, און איך זאג, די כל מקום שיש קידושין גייט מען דאס מרבה זיין, די כל מקום פון די רישא. פרעגט די גמרא, והאיכא דרבה בר בר חנה, ס'דא נאך זאכן, יש קידושין ואין עבירה, און הולד הולך אחר הזכר, די זאך פון רבה בר בר חנה זאל ער דאס אויכעט רעכענען, דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, רבה בר בר חנה האט געזאגט פון רבי יוחנן, מצרי שני, א מצרי די צווייטע דור, זיין טאטע האט זיך מגייר געווען, הייסט די קינד א שני, שנשא ער האט גענומען מצרית ראשונה וואס זי אליין האט זיך מגייר געווען. זאגן מיר בנו שלישי הוה אז די קינד איז א שלישי און ער מעג נעמען א ישראלית ווייל עס שטייט דאך דור שלישי יבא להם ווייל יש קידושין ואין עבירה לערן איך ביי דעם אפ לבית אבותם האט דעם זעלבן דין ווי א איד רש"י זאגט, דאס וואס די גמרא זאגט להם הלך אחר פסולן, מיינט מען א ישראל האט גענומען א מצרית, אדער א מצרי האט גענומען א ישראלית, וואס יש קידושין ויש עבירה, ביז דריי דורות טאר מען דאך נישט נעמען, דעמאלט איז די קינד ווערט גערעכנט א מצרי. ווייל כ'לערן עס אפ פון פסוק יולדו להם, און די קינד גייט נאך די מצרי. אבער א מצרי וואס האט גענומען א מצרית לערן איך נישט אפ פון דעם להם. להם פאסט זיך נאר צו זאגן, נישט ווי דער איד, נאר צו זיי. אבער דא אז ביידע זענען דאך להם, ער איז דאך א מצרי, זי איז א מצרית, ממילא זאל ער דאס אויך רעכענען. ענטפערט די גמרא, תנא כל מקום דרישא, דאס וואס שטייט אין די רישא כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר לאתויי, גייט מען דאס מרבה זיין. פרעגט די גמרא ולרב דימי דאמר שני הוה, רב דימי וואס ער זאגט אין יבמות אז מצרי שני וואס האט גענומען א מצרית ראשונה, איז די קינד א שני, ער לערנט עס אפ פון פסוק אשר יולדו אז דער פסוק טוט אפהענגען רעכנט זיך ווי דער מאמע ווייל עס שטייט נישט אשר יולידו וואלט עס געהייסן דער טאטע מאכט געבוירן איז דאך שווער. יש קידושין ואין עבירה, א מצרי שני מעג נעמען א מצרית שניה, און דאך זאגן מיר אז די קינד ווערט נישט גערעכנט ווי די טאטע, כ'זאג נישט הולד הולך אחר הזכר, ענטפערט די גמרא, תנא איזו למעוטי, דאס וואס שטייט מען ווייטער איזו זו כהנות לוויות וישראליות, שנישאו לכהן לוי וישראל, נאר ביי די איז די דין יש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר, אבער ביי אנדערע מצרית שני שנשא מצרית ראשונה כאטש יש קידושין ואין עבירה און דער ולד גייט נישט נאכן זכר. פרעגט די גמרא, והא איכא, ס'איז דאך דא נאך א זאך, דכי אתא רבין אמר רבי יוחנן, רבין איז געקומען האט ער געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, באומות הלך אחר הזכר, דאס הייסט אזוי, ביי די שבעה אומות, ביי די זיבן פעלקער, איז דער דין, לא תחיה כל נשמה, איך טאר פון זיי נישט קויפן קיין עבד, א עבד מעג איך נאר האבן פון די פעלקער וואס איז ארום, ווי וועט זיין אז דער טאטע און די מאמע זענען נישט פון איין פאלק, דער טאטע איז געווען נישט פון די שבעה אומות און די מאמע איז געווען פון די שבעה אומות, גיי איך נאכן זכר און איך מעג קויפן פאר א עבד? ווי וועט זיין פארקערט, דער טאטע איז געווען פון די שבעה אומות וואס ביי זיי שטייט לא תחיה כל נשמה, און די מאמע איז געווען פון אנדערע פעלקער, טאר איך נישט קויפן פאר קיין עבד. דאס איז די טייטש באומות הלך אחר הזכר, דא רעדט מען נישט וועגן קינדער, דא רעדט מען וועגן קויפן א עבד. נתגיירו, די פעלקער האבן זיך מגייר געווען, הלך גיי אחר פגום שבשניהם, נאך דעם פגום פון זיי ביידע. איז אזוי, צו יש קידושין ואין עבירה, די גמרא איז עס ווייטער מפרש, למשל, עמוני האט גענומען א מצרית, ער מעג נעמען א מצרית, ביי עמוני איז דאך דער דין עמוני ולא עמונית, עמוני איז אסור לבוא בקהל אלעמאל, און עמונית איז גלייך מותר לבוא בקהל, ביי מצרים איז דער דין, ס'איז נישט קיין חילוק צווישן זכר און נקבה, דור שלישי יבא לו בקהל השם. און ווי וועט זיין עמוני האט גענומען א מצרית, זאגן מיר, הלך אחר הפגום שבשניהם, איך גיי נאך דעם פגום, דאס הייסט, ווען עמוני האט גענומען א מצרית, אויב זי האט איהם געבוירן א בן, ווארף איך עס נאכן טאטן, ער האט דעם דין ווי עמוני, ער איז אסור לבוא בקהל לעולם, און אויב זי האט איהם געבוירן א בת, איז אויב כ'זאל עס ווארפן נאכן טאטן, וואלט עס דאך געווען גלייך מותר לבא בקהל, זאג איך ניין, אחר הפגום שבשניהם, איך ווארף עס נאך די מאמע, און ערשט דור שלישי יבא בקהל השם, זע איך דאך א יש קידושין ואין עבירה, די עמוני מעג דאך נעמען די מצרית, און דאך זאג איך אז די ולד גייט נישט נאכן זכר,

אז שטענדיג יש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר, ניין, ס'איז נאר געזאגט געווארן ביי דיע זאכן ביי כהנת לויה וישראלית שנישאו לכהן לוי וישראל, פון די רישא פון רבינ'ס זאך וואס רבין זאגט באומות הלך אחר הזכר, קען איך נישט פרעגן קיין קשיא אז ער זאל עס לערנען אין דער משנה צווישן די זאכן הולד הולך אחר הזכר, ווייל די משנה רעדט דאך פון קידושין, און דא אז זיי האבן זיך נישט מגייר געווען איז דאך נישט דא קיין קידושין. רשי, קומט יעצט אויס אויב איך לערן איין די משנה ווי רבי יוסי איז גר מעג נעמען א ממזרת און יש קידושין ואין עבירה. און דאך זאגן מיר אז די קינד איז א ממזר, די איזהו פון די רישא קומט מיר דאס ממעט זיין. אויך אויב איך האלט ווי רב דימי קומט עס מיר ממעט זיין א מצרי שני וואס האט גענומען א מצרית ראשונה, כאטש יש קידושין ואין עבירה, און די ולד גייט נישט נאכן זכר נאר די ולד איז א שני. און אויך גייט מיר די איזהו ממעט זיין דעם דין וואס רבי יוחנן האט געזאגט נתגיירו הלך אחר הפגום שבשניהם אז אן עמוני האט גענומען א מצרית טו איך נישט אלעמאל רעכענען ווי דער טאטע אויב די קינד איז א בן איז די קינד טאקע אן עמוני, אחר הפגום שבשניהם, אבער אויב זיי האבן געבוירן א בת, האט די טאכטער דעם דין ווי א מצרי, ערשט דור שלישי יבא בקהל השם. און אויך אז איך לערן איין די משנה גייט ווי רב דוסתאי וואס ער לערנט א חלל האט גענומען א כשרה זאגט דער רב דוסתאי בנות ישראל מקווה טהרה לחללים און די טאכטער איז כשר לכהונה, איז דאך דא נאך א זאך יש קידושין ואין עבירה. דאך זאגן מיר אז די קינד גייט נישט נאכן טאטן, אז עס ווערט געבוירן א טאכטער איז די טאכטער נישט קיין חללה, די טאכטער מעג חתונה האבן צו דעם כהן, האבן מיר פיר זאכן וואס יש קידושין ואין עבירה, און די קינד ווערט נישט גערעכנט מיט דער טאטע, גר שנשא ממזרת, מצרי שני האט גענומען מיט.
מיר וועלן איבער חזר'ן די ערשטע צוויי דינים פון דער משנה, אין דער משנה איז געווען צוויי דינים, דער ערשטער דין איז געוועזן כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, דארטן וואו ס'איז דא קידושין און ס'איז נישט דא קיין עבירה מיט די נישואין, דעמאלט גייט די קינד נאכן טאטן. אז די משנה זאגט מיט די ווערטער כל מקום, ווייזט דאך אויס אז ס'איז א כלל, כל מקום, אומעדום איז אזוי דער דין. נאכער רעכנט נאר די משנה אויס ואיזו? ווי איז דאס? זו כהנות לוויות וישראלית שנשאו לכהן לוי וישראל ווייזט אויס פון דעם איזו איזו דאס איז א מיעוט אז נאר ביי דעם פאל כהנות לוויות וישראלית שנשאו לכהן לוי וישראל למשל אז א כהן נעמט א לווי' צי א ישראלית איז די קינד א כהן אבער עס קען זיין אנדערע ערטער. וואס יש קידושין ואין עבירה, און דאך זאגן מיר אז די קינד גייט נישט נאכן טאטן, האט די גמרא געזאגט ווי ווייל דער איזו גייט עס ממעט זיין, האט די גמרא געזאגט למשל לויט רב יוסי וואס רב יוסי לערנט א גר מעג נעמען א ממזרת, ווייל קהל גרים לא איקרי קהל איז דאך יש קידושין ואין עבירה, דאך איז דער דין אז הולד ממזר, איז דאך א סימן אז יש קידושין ואין עבירה, קען אמאל זיין די דין אז עס גייט נישט נאכן טאטן. נאכער האט די גמרא אראפגעברענגט אזא שאלה. ביי א מצרי איז דאך דא א דין דור שלישי יבא בקהל השם, אז דער מצרי וואס איז זיך מגייר טאר נישט נעמען קיין ישראלית, ער מעג נאר נעמען א מצרית וואס האט זיך מגייר געווען, איז אויב ער טוט געבוירן א קינד איז די קינד הייסט שני, איז דער שני איז נאך אויך אסור לבא בקהל, נאר אז דער שני געבוירט א קינד איז דאס א שלישי, און די שלישי איז שוין מותר לבא בקהל, שטייט דא אין גמרא א שאלה, א מצרי שני וואס ער האט גענומען א מצרית ראשונה, איז דארט יש קידושין ואין עבירה, לערנט רבה בר בר חנה אז די קינד גייט לויטן טאטן, אז דאס הייסט אז דער טאטע איז א שני און די קינד א שלישי, איז דאך אויך דא א קשיא, זאל עס ווערן דערמאנט אין דער משנה, ס'איז דאך אויך יש קידושין ואין עבירה און די קינד ווערט גערעכנט נאכן טאטן, האט די גמרא געזאגט אז דער כל גייט מען מרבה זיין דעם פאל, דאס וואס שטייט אין דער רישא כל מקום אין דער רישא גייט מען דאס מרבה זיין, יעצט ס'איז דא אזעלכע וואס קריגן. אויף דעם דין און זיי האלטן אז די קינד איז א שני הייסט עס אז די קינד גייט נישט לויט דעם טאטן, אויב אזוי איז דאך איז ליגט דאך עס נישט אין כלל, לויט דעם גיי איך זאגן אז די איזה היא גייט מען דאס ממעט זיין. יעצט פרעגט די גמרא אזוי, האי מאי וואס האסטו פריער געזאגט אז די משנה גייט ווי רבי יוסי? ווי קען די משנה גיין ווי רבי יוסי אי אמרת בשלמא מתניתין רבי יהודה היא, אויב כ'וועל זאגן די משנה גייט ווי רבי יהודה, וואס רבי יהודה לערנט אז א גר טאר נישט נעמען קיין ממזרת, רבי יהודה קריגט אויף רבי יוסי, און רבי יהודה לערנט אז קהל גרים איקרי קהל, איז כל מקום דרישא, וואס שטייט אין דער רישא כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר, גייט דאך מען דאס עפעס מרבה זיין, וואס גייט עס מיר מרבה זיין? גייט לאתויי גייט עס מיר מרבה זיין ישראל שנשא חללה, א ישראל האט גענומען א חללה, זאגן מיר ווייל יש קידושין ואין עבירה איז די טאכטער כשר ווייל הולד הולך אחר הזכר. און אויכעט גייט עס מיר מרבה זיין איז דער רבה בר בר חנה, רבה בר בר חנה האט דאך געזאגט א דין, א מצרי שני האט גענומען א מצרית ראשונה וואס איז יש קידושין ואין עבירה, האט רבה בר בר חנה געזאגט אז די קינד איז א שלישי, טוט מען די זאך מרבה זיין. איזו דאס וואס שטייט איזו

אז מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, איז דאך ז ל לערנט רב דימי אז די קינד איז א שני, מה נפשך זאגסטו אז די קינד איז א אז דער כל גייט מען מרבה זיין אז די קינד איז א שלישי, וויאזוי זאגסטו אז די איזו גייט מען ממעט זיין, דארף מען טייטשן אזוי, אויב מיר האלטן ווי רב דימי אז מצ ווען איך האלט ווי רבה'ן האט געזאגט, קומט עס מיר מרבה זיין דער כל, נאר אויב איך האלט ווי רב דימי אז מצרי שני שנשא את מצרית ראשונה איז בנה שני, גייט מיר די איזו היא פון די רישא דערציילן אז איך גיי נישט נאך דעם זכר, און וואס וועט מיר דעמאלט דער כל מרבה זיין? נאר איין זאך, דער כל פון דער רישא וועט מיר נאר מרבה זיין ישראל שנשא חללה, און אויכעט די איזו גייט מען ממעט זיין, די רבין ממעט זיין, ורבין, און דעם דין פון רבין, רבין האט געזאגט א דין אז אויב צוויי פעלקער האבן זיך משדך געווען, דאס הייסט אן עמוני האט גענומען א מצרית, עמוני מעג נעמען א מצרית. זאגן מיר, הולך אחר הפגום שבשניהם, וואס איז די טייטש הולך אחר הפגום שבשניהם? דער דין איז ביי עמוני אז א זכר זיך מגייר איז לא, טאר ער קיינמאל נישט קומען בכלה ש, א נקבה איז גלייך מותר, און ביי א מצרי דער דין אז ס'איז נישט קיין חילוק פון זכר ביז נקבה, דור שלישי יבא בכלה ש. יעצט אז עמוני האט גענומען א מצרית און זיי האבן געבוירן א קינד, וויאזוי טו איך רעכענען צי די קינד גייט לויט דעם טאטען איז עס אן עמוני, אדער לויט דעם מאמען איז עס מצרי, זאגט אויף דעם די גמרא הולך אחר פגום שבשניהם, דאס הייסט אז אויב זי האט געבוירן א זון זאגן מיר אז די זון האט דעם דין ווי אן עמוני, און ער איז אסור לבוא בקהל לעולם, און אויב זי האט געבוירן א טאכטער איז אויב איך וועל גיין נאכן טאטען איז דאך דאס א קהל איז דאך גלייך מותר לבוא בקהל ווערט עס א מצרי, גייט מיר דער איזו זאגן כאטש יש קידושין ואין עבירה, אבער דא אויך גייט עס נישט נאכן זכר, די משנה זאגט מיר נאר כהנות, לוויות, וישראליות, שנישאו לכהן, ללוי וישראל, נאר דארט איז אזוי איז דער דין, יעצט, כל מקום דסיפא, ס'איז דאך דא א נאך כל מקום, שטייט כל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הולד הולך אחר הפגום, איז דאך דער כל גייט אויך מיר עפעס מרבה זיין, לאתויי גייט מען מרבה זיין גר שנשא ממזרת, לויט ר' יהודה'ן אז א גר טאר נישט נעמען קיין ממזרת איז דאך יש קידושין ויש עבירה, זאגן מיר איז דער דין הולד הולך אחר הפגום, איז גוט לויט ר' יהודה אז דער ערשטער כלל קומט מען מרבה זיין, און דער איזו גייט מען ממעט זיין, און פון צווייטן כלל איז אויך גייט מען דאס מרבה זיין גר שנשא ממזרת. אלא אי אמרת רבי יוסי היא אבער אויב דו זאגסט אז די משנה גייט ווי רבי יוסי, וואס האלט רבי יוסי? א גר שנשא ממזרת, ער מעג איר נעמען, אז דאס הייסט יש קידושין ואין עבירה. כל מקום דרישא דער כל מקום דרישא, גייט מען טאקע מרבה זיין כדאמרן, ווי מ'האט פריער געזאגט אז ישראל שנשא חללה, ווייל יש קידושין ואין עבירה, איז די בת וואס זיי טוען געבוירן כשר לכהונה, אויך גייט עס מיר מרבה זיין רבה בר בר חנה'ס זאך, א מצרי שני האט גענומען א מצרית ראשונה, ווייל יש קידושין ואין עבירה, איז די קינד א שלישי. איזו, דער איזו גייט מיר ממעט זיין כדאמרן. אדער אז ער האלט ווי רב דימי, מצרי שני שנשא מצרית ראשונה די קינד א שני, גייט עס מיר ממעט זיין, זאגן אזוי ווי רב דימי זאגט אז דארט גייט עס נישט נאכן טאטן, אדער רבינ'ס דין וואס רבין האט געזאגט אז באומות הלך אחר הפגום שבשניהם, איז אלעס גוט. אלא כל מקום דסיפא, אבער דער כל מקום דסיפא, לאתויי מאי? ווי טרעפט מען נאך אזא ארט יש קדושין ויש עבירה, הולד הולך אחר הפגום, אחוץ די וואס שטייט אין די משנה? בשלמא לויט ר' יהודה טרעף איך דאך. וועלכעס טרעף איך? ר' יהודה זאגט אז גר שנשא ממזרת, ער טאר נישט נעמען קיין ממזרת, איז יש קדושין ויש עבירה, און איך גיי נאכן פגום. אבער לויט רבי יוסי'ן, ווי טרעפסטו אחוץ די וואס ער רעכנט אויס אלמנה לכהן גדול אז ס'זאל זיין יש קידושין ויש עבירה און איך זאל זאגן אז די ולד הולך אחר הפגום וואס גייט מיר דער כל מרבה זיין? פרעגט די גמרא ולטעמיך, לויט דיר נאך איז גוט, דער כל קומט טאקע לויט דיר מרבה זיין וועלכעס גר שנשא ממזרת, דער כל פון דעם צווייטן פאל. אבער לרב יהודה איזו דסיפא למה לי, וואס גייט מיר דערציילן די איזו פון דער סיפא, וועלכע זאך גייט עס מיר ממעט זיין, אלא מוזט דאך לערנען איידי דתנא רישא איזו, ווייל אין דער רישא לערנט ער מיר איזו, און די איזו פון דער רישא גייט דאך מיר ממעט זיין רבינ'ס דין, אז באומות הלך אחר פגום שבשניהם, איז.

גופא, מיר האבן פריער געלערנט, כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, ווען רבין איז געקומען האט ער געזאגט פאר רבי יוחנן, באומות הלך אחר הזכר, ביי די פעלקער גייט מען נאך דעם טאטן, נתגיירו, זיי האבן זיך מגייר געווען, הלך אחר הפגום שבשניהם, גיי איך נאך דעם נאך דעם פגם פרעגט די גמרא, מאי באומות הלך אחר הזכר, לגבי וועלכן דין גיי איך נאכן זכר, כל ז באומות איז דאך די טייטש כל זמן זיי האבן זיך נישט מגייר געווען, פון וואנעט ווייס איך איך גיי בתר זכר, און לגבי וועלכן דין איז מיר עס נוגע, בשלמא ביי אידן האב איך דאך עס אפגעלערנט פון דעם פסוק למשפחותם לבית אבותם אז איך גיי בתר זכר, אבער באומות, קודם כל איז מיר נוגע, וואס איז מיר נוגע צו איך גיי בתר זכר, און אז מיר געפינען א זאך וואס איז מיר נוגע, וויל איך וויסן פון וואנעט ווייס איך אז איך גיי בתר זכר, דער למשפחותם שטייט דאך ביי אידן. ענטפערט די גמרא, ס'איז מיר נוגע כדתניא צו דעם וואס מיר האבן געלערנט, דער דין איז אז איך ביי די זיבן פעלקער, וואס זענען געווען אין ארץ ישראל שטייט לא תחיה כל נשמה אז איך וויל קויפן א קנעכט זאגט דאך דער פסוק זאל איך קויפן ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם א קנעכט זאלסטו קויפן פון דיע פעלקער וועלכע זענען נישט פון די זיבן אומות דאס הייסט אז פון די שבע אומות טאר איך נישט קויפן קיין קנעכט, און פון אלע פעלקער אין דער וועלט קען איך קויפן. און מנין פון וואנעט ווייס איך? לאחד מן האומות, איינער פון די אנדערע אומות וואס איז נישט פון די אומות פון ארץ ישראל, שבא על הכנענית, ער האט גענומען א כנענית, וואס ביי איר איז דאך דער דין, לא תחיה כל נשמה, דאס וואס ער כאפט אן כנענית איז לאו דווקא כנענית, דער זעלבער דין איז א חוית א יבוסית, נאר אלע ווערן דאך אנגערופן אויפן נאמען כנען, ווי דער לאנד איז געווארן אנגערופן ארץ כנען, והוליד בן, און ער האט געבוירן מיט איר א קינד, וואס דער טאטע איז פון אנדערע פעלקער, און די מאמע איז פון דיע וואס שטייט לא תחיה כל נשמה, שאתה רשאי לקנותו, כעבד, אז דו מעגסט אים קויפן, בעבד, דא אין גמרא שטייט כעבד, עס דארף שטיין בעבד, ווייל איך טו אים רעכענען נאכן טאטן, און דער טאטע איז דאך ניט פון די שבעה אומות, מעג איך אים לאזן לעבן, תלמוד לומר שטייט אין פסוק וגם און אויך מבני התושבים פון די וואס האבן זיך באזעצט ביי אייך הגרים עמכם וואס זיי וואוינען מיט אייך מהם תקנו פריער שטייט אין פסוק ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבותיכם קענסט קויפן א קנעכט א דינסט פון די פעלקער וואס זענען ארום אייך וואס זיי זענען נישט פון די זיבן פעלקער נאכדעם שטייט וגם מבני התושבים, דו מעגסט נישט בלויז פון די אנדערע פעלקער קענסטו קויפן, וואס די אנדערע פעלקער איז דאך נישטא קיין צומישונג פון די שבעה אומות, נאר אויכעט מבני התושבים וואס זיי האבן געבוירן ביי אייך קינדער, אנדערע פעלקער זענען געקומען וואוינען ביי אייך אין לאנד, און זיי האבן גענומען כנענית, און פון זיי קענסטו אויכעט קויפן. ווייל אז דאס הייסט דאך אז איך טוה עס רעכענען נאכן טאטן, יכול קען איך מיינען אז די זעלבע דין זאל זיין ווי שטייט ביי אייך עבד הכנעני דארף שטיין הכנעני אז דער טאטע איז א כנעני שבא על שפחה וואס איז געקומען אויף א שפחה מן האומות דארף שטיין אזוי אף א כנעני שבא על אחת מן האומות אז דער טאטע איז א כנעני וואס ביי דעם טאטן שטייט לא תחיה כל נשמה און ער האט גענומען די פרוי איז פון די אנדערע פעלקער והוליד בן ער האט געבוירן א זון קען איך אויך מיינען ווייל עס איז דאך נישט ביידע זענען פון די ז' אומות שאתה רשאי לקנותו בעבד, אז דו קאנסט אים קויפן פאר א עבד, תלמוד לומר שטייט אין פסוק אשר הולידו בארצכם, דו מעגסט קויפן וואס די אנדערע פעלקער האבן געבוירן פון די טעכטער פון אייער לאנד, וואס האבן געבוירן דאס די מאמעס זענען פון אייער לאנד, ולא און נישט מן הגרים בארצכם, די וואס זענען געקומען וואוינען שפעטער צו אייער לאנד, ווייל די זאך איז אזוי אז ווען איינער פון א פרעמדע לאנד קומט און ער האט דא חתונה, ער האט דא געבוירן קינדער, די קינדער נאכער גייען צוריק פון וואנען זייער טאטע שטאמט, איז די טייטש ער איז נאר יעצט א תושב, ער זיצט א וויילע דא אבער די דור וועט צוריקגיין. גרים רופט זיך אן פארקערט, אז איינער פון די כנענים איז געפארן אין א צווייטן לאנד, און ער האט דארט גענומען א פרוי אזעלכע וואס איז נישט קיין כנענית, נאכער קומען צוריק די קינדער דא אהער, פון זיי קענסטו נישט קויפן, דאס איז די טייטש אז באומות, לגבי דעם דין פון לא תחיה כל נשמה, צו דו מעגסט אים קויפן פאר א עבד, איז דארטן איז דער דין, הלך אחר הזכר, איז אויב דער טאטע איז נישט פון די שבעה אומות, מעגסטו קויפן די קינד פאר אן עבד כאטש די מאמע איז פון די שבעה אומות, און אויב ס'איז פארקערט אז די טאטע איז פון די שבעה אומות אפילו די מאמע נישט פון שבעה אומות קאנסטו נישט פארקויפן. נאך א זאך האט מען פריער געהאט, נתגיירו, אז די פעלקער האבן זיך מגייר געווען, הלך אחר הפגום שבשניהם, גיי איך נאך דעם וואס ער איז מער פגום'דיג נאכדעם וואס מען זאגט דער יחוס איז ערגער. דא אויך קען איך נישט זאגן עס רעדט זיך לגבי עבדות, ער האט זיך דאך מגייר געווען, דא אויך מוז איך שוין זאגן גייט מען ארויף לגבי יוחסין. און א חילוק פון איין פאלק פון דעם אנדערן לגבי יחוס טרעפט מען נאר ביי אן עמוני און א מצרי, אז א מצרי איז אסור ביז דריי דורות, און א מצרי איז נישט קיין חילוק פון בן ביז בת, און עמוני איז דער דין זכרים זענען אלעמאל אסור און נקבות עמוני ולא עמונית, אז עס שטייט דא הפגום שבשניהם מוז איך דאך רעדן אז ביידע זענען נישט פון זעלבן פאלק, במאי ביי וואס רעדט זיך עס? אילימא וועסטו וועלן זאגן במצרי שנשא עמונית, א מצרי האט גענומען אן עמונית, זאגסטו אז דער ולד גייט נאכן מצרי און ביזן דריטן דור איז ער אסור, אוי מאי פגום איכא, דא איז דאך נישטא קיין פגם ביי דעם טאטן אז זיי האבן געבוירן א טאכטער עמוני ולא עמונית,

אלא וועסטו וועלן זאגן, בעמוני שנשא מצרית, איך דארף זאגן דאס גייט ארויף, א עמוני האט גענומען א מצרית, איז אזוי ער איז א פגום, וואס איז ער א פגום, ער טאר דאך נישט קומען בקהל, און די זי איז אויך א פגומה ווייל ביז דריי דורות איז די זאך אזוי, אי זכר הוי, אויב די קינד וואס זיי האבן געבוירן איז א זכר. אי זכר הוי שדייה אב אבתריה דידיה דארף איך עס ווארפן נאכן טאטן ממילא און ווי דער דין ביי דעם טאטן דער איסור זכרים איז ער אסור אויף אלעמאל איך זאג נישט ס'זאל גיין נאך דער מאמע וועט זיין די דריטע דור מותר ניין איך ווארף עס נאכן טאטן ואם נקבה הוי, און אויב ס'איז א נקבה, דעמאלט שדייה אבתר דידה, ווארף עס נאך דער מאמע, ווייל אויב קען עס ווארפן נאך דעם טאטן, איז דאך שוין גלייך מותר, ווייל עמוני ולא עמונית, נאר ווארף עס נאך דער מאמע, און ביי דער מאמע האט עס דין ווי א מצרי. און עס האט דעם דין ווי א מצרי, איז א איז א ווען מען זאגט עס א שני, איז איז ער דאך אסור לבוא בקהל נאר ערשט די דריטע דור, אין דער משנה האט מען געלערנט כל שאין לה עליו קידושין, א דריטע פאל אין דער משנה, א פרוי וואס דער מענטש קען איר נישט מקדש זיין, אבער אנדערע מענטשן קענען איר יא מקדש זיין, דאס הייסט אז זי איז אסור אויף אים באיסור כרת, איז דעמאלט איז די דין, ווייל עס איז נישט דא קיין תפיסת קידושין, איז הולד ממזר. פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנעט ווייס איך דעם דין אז ביי חייבי כריתות איז קידושין נישט תופס? מיר ווייסן דאך אז ביי חייבי לאוין איז יא פארהאן די תפיסת קידושין, כאטש מען טאר איר נישט נעמען. דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, רב חייא בר אבא האט געזאגט פאר רבי יוחנן, ומטו בה משום דרבי ינאי. אנדערע האבן געוואלט זאגן אז ר'האט עס נישט געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן, נאר ר'האט עס געזאגט אין נאמען פון רבי ינאי. ורב אחא בריה דרבא ומטו בה, ער זאגט ווידערום האט געזאגט, ר'האט עס געזאגט משום רבי יוסי הגלילי. אמר קרא שטייט אין פסוק, ויצאה מביתו, זי וועט ארויסגיין פון זיין הויז, נאכדעם ווי דער מאן טוט איר גט'ן, והלכה וועט זי גיין והיתה זי וועט זיין לאיש אחר צו אנדער מענטש קען זי חתונה האבן, זאגן מיר לאחרים זי קען נאר חתונה האבן צו פרעמדע מענטשן ולא לקרובים, אבער צו קרובים קען זי נישט חתונה האבן ווייל והיתה איז א לשון קידושין, איז די והיתה עס קען נאר זיין א חלות פון קידושין לאיש אחר נישט קרובים. מתקיף לה רב אבא האט רב אבא געפרעגט א קשיא, ואימא לאמער זאגן אז דאס וואס דער פסוק לאחר גייט מען ממעט זיין ולא לבן אז זי טאר נישט חתונה האבן צו דעם זון פון איר מאן, אבער אנדערע קרובים איז יא דא תפיסת קידושין אסור איז ער, אבער די קידושין זענען תופס, אזוי ווי די דין איז דאך בחייבער לאהבן חד אלמנה לכהן גדול כאטש זי איז אסור און ער איז איר מקדש איז דא קידושין, זאגט די גמרא בן אז זי איז אסור צו דעם זון בהדיא כתיב ביה אז זי איז אסור צו דעם זון פון איר מאן שטייט בפירוש אין פסוק לא יקח איש את אשת אביו, זי איז דאך אשת אביו. אחר למה לי, וואס גייט מיר זאגן דער אחר, שמע מינה איז א ראיה לאחרים ולא לקרובים, ווייל בן ווייס איך. פרעגט די גמרא, ואימא לאמיר זאגן אידי ואידי ביידע פסוקים גייען זאגן ארויף לבן, איי וועסטו מיר פרעגן וואס דארף איך צוויי פסוקים, הא לכתחילה והא דיעבד, לא ייקח איז די טייטש ער טאר נישט נעמען, אבער ווי עט זיין ער האט מקדש געווען, קען איך דאך לערנען אז ס'איז דא תפיסות, קידושין, קומט מיר דער אנדערער פסוק זאגן והיתה לאיש אחר אז די תפיסת קידושין זענען נאר פארהאנען לאחר ולא לבן, זאגט די גמרא לכתחילה אז מ'טאר נישט נעמען א אשת אביו מאחות אשה נפקא, דאס קען איך ווייס איך אז א בן טאר נישט נעמען אשת אביו, דאס ווייס איך פון אחות אשה, מה דאך אחות אשה בכרת, אחות אשה וואס איז דאך דא א איסור כרת, נישט מער נאר א איסור כרת, קיין מיתת בית דין איז דארטן נישט דא, זאגן מיר לא תיקדש טאר מען נישט מקדש זיין, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק ואשה אל אחותה לא תקח, זאג איך דאך אז מען טאר איר נישט מקדש זיין. דא א חיוב מיתת בית דין, דא א אשת אביו, איז דאך מיתת בית דין, ס'איז דאך דא דער איסור סקילה, לא כל שכן, ווייס איך דאך אליין אז ער טאר איר נישט נעמען איז דאך מיר גענוג צו האבן איין פסוק אז אויב ער האט מקדש געווען די קידושין זענען נישט תופס, וואזשע קומט מען צו זאגן דער אנדערע פסוק? דער אנדערע פסוק קומט מען זאגן אויף אנדערע קרובים.

ווייל איך טרעף דאך שוין אז די תורה זאגט לא תקח, וועל איך זאגן אז לא תקח, די תורה האט דאך שוין גע'אסר'ט, זאג איך אז די לא תקח זאגט מען טאר עס נישט מיט איר וואוינען, און והיתה לאיש אחר, די קידושין איז נאר תופס ביי א פרעמדן, ולא לקרובים, אז אחות אשה איז די קידושין נישט תופס. די לא תקח איז די טייטש זאלסטו נישט נעמען, און והיתה די טייטש אז ס'איז נישט לאיש אחר, די קידושין זענען נאר תופס בדיעבד, וואס תופס נאר לאיש אחר, אבער דא בדיעבד איז נישט תופס. זאגט די גמרא, אין הכי נמי, איך זאג טאקע אזוי, אז אחות אשה קען איך טאקע אפלערנען פון דעם אויך, דאס הייסט

זאגט די גמרא, אויב דו לערנסט אפ מיט א מה מצינו בשלמא כולהו אתיא אלע קען איך אפלערנען, אלא אבער אשת איש, ואשת אח איכא למיפרך, די צוויי קען איך נישט אפלערנען, פארוואס? כ'וועל אזוי זאגן, מה לאחות אשה, ווייסטו פארוואס ס'איז נישט תופס די קידושין אין אחות אשה? שכן אין לה היתר במקום מצוה, במקום מצוה איז נישט דא קיין היתר,

תאמר באשת אח שיש לה היתר במקום מצוה, שטענדיג יבום איז דאך אשת אח, דאך האט די תורה מתיר געווען, און אז ס'לייכטער אז ס'האט אמאל א היתר, וועל איך זאגן אין אשת אח איז דא תפיסת קידושין, אשת איש נמי, אשת איש איז אויך אזוי, איכא למיפרך קען איך אויך אפפרעגן, איך וועל זאגן, מה להנך, אלע עריות קענסטו טאקע אפלערנען פון אחות אשה, אז אויב אחות אשה נישט תופס קידושין, אזוי איז אלע עריות נישט תופס קידושין מה להנך שכן אין להן היתר בחיי אוסרן כל זמן דער וואס האט גע'אסר'ט לעבט איז נישטא קיין היתר וועט זיין אז ער האט גע'גט זיין פרוי דאך טאר ער נישט נעמען די שוועסטער קומט אויס כל זמן דער אוסר לעבט קען ער נישט נעמען תאמר באשת איש שיש לה היתר בחיי אוסרה אשת איש איז דאך לייכטער אז דער מאן וואס האט איר גע'אסר'ט קען דאך איר מתיר זיין מיט א גט, אויב דאס איז לייכטער, דעריבער וועל איך זאגן אז וואס? אז ס'זאל זיין יא תפיסת קידושין, אלע עריות וואס זענען אזוי הארב ווי אחות אשה, וואס זיי האבן נישט קיין היתר במקום מצוה, זיי האבן נישט קיין היתר בחיי אוסרן,

אז דער מאן גט איר איז זי מותר, אבער אחות אשה האט דאך נישט קיין היתר בחיי האוסר וואס ער טוט אסר'ן, דעריבער וועל איך.